א גוטן טאג, זונטאג פון פרשת אחרי א' פאר פסח, דאס איז יצחק הערש בנעט מיט קורצע שיעור נאמבער אַכט און נײַנציק, און די נושא היינט איז אז יאוש אליינס העלפט נישט און א קשר ארבעט נישט, ס'איז נישט גענוג און א קשר, און כ'וועל שוין מסביר זיין אין זייער אסאך שטיבער האט די מאן אדער די ווייב א נקודה פון יאוש, און ווי כ'וועל שוין אויסשמועסן איז דא פלאץ פאר יאוש, ס'איז נישט קיין פראבלעם. א מענטש קען האבן געהאפט גרויסע זאכן, ספעציפישע זאכן, א פרוי קען האבן געהאפט צו האבן א מאן א דיין, א גרויסע רב, א מאן קען האבן געהאפט צו האבן א ווייב וואס קען באקן צען קעיקס אין א טאג און האלטן די הויז שפיץ שיין און ריין וכדומה, און דארף מתייאש זיין, כ'מיין נישט צו זאגן מתייאש זיין, ס'מיינט צו זאגן אויפגעבן, און ס'איז אקעי, אבער אויב ס'בלייבט ביי דעם ס'בלייבט ביי די ייאוש, ס'בלייבט ביי די אויפגעבן, און ס'ווערט נישט עפעס מער פון דעם, איז נישט דא קיין קשר ווי איך וועל שוין מסביר זיין. אקעי, מ'ארדערט א זאך אין געשעפט, און אויף כ'ווייס נישט וויאזוי, ס'קומט אן פעקלעך אינדערהיים, פון עמעזאן, פון אנדערע פלעצער, נישט דאס וואס מ'האט געמיינט, נישט דאס וואס מ'האט ערווארטעט, מ'האט א אפשען צו ריטורנען, אבער אפילו אויב מ'ריטורנט נישט און מ'האלט עס יא, איז די. מסכים זיין צו די מצב, די אננעמען די בדיעבד, אקעי זאל זיין דאס, איז הונדערט פראצענט אקעי, ווייל סוף כל סוף ס'איז א טעכנישע זאך, ס'איז א פיזישע זאך, מיט דעם וואס דו נעמסט עס אויף, מיט דעם וואס דו נעמסט עס אן, גייסטו עס נוצן, און ס'איז נישטא קיין פראבלעם אין דעם, דו נוצט עס, דו נוצט די זאך וואס איז בדיעבד, די וועקיום קלינער, די בעג עפלעך. די סארט טשיז וכדומה, דו נוצט עס כמו שהיא אפילו ס'איז בדיעבד, אפילו נישט דאס וואס דו האסט געוואלט לכתחילה. אבער ווען א מענטש האט חתונה געהאט און האט נישט דאס געוואלט, און די מחשבה און די געפילן איז, נישט דאס איז וואס איך האב געוואלט, נישט די משפחה האב איך געוואלט, נישט די ווייב האב איך געוואלט, נישט אזא סארט פרוי, נישט אזא סארט מענטש, נישט אזא סארט מאן, קען מען האבן א טעות און מיינען אז מיט דעם וואס מען שרייט נישט א גאנצן טאג אויף דעם, מיט דעם וואס מען טרייט צו טרעפן די גוטע חלקים, איז מען איז מען גוט, האט מען א גוטע קשר, אבער אויב איז אז מען האט קיינמאל נישט עפראווד דעם מענטש, מען האט קיינמאל נישט עפראווד די ווייב אלס דיין ווייב, דאס איז וואס איך האב, דאס איז מיך גוט, דאס איז מיין ווייב און איך פריי מיך צו דעם, ס'איז א גאנצן צייט בדיעבד, ס'איז א גאנצן צייט אין יאוש, איז נישט שייך קיין קשר. א קשר וואס רוהט נישט אויף עפראוועל, א קשר וואס רוהט נישט אויף עקסעפטענס, וואס מיינט א וועג פון אננעמען דעם מענטש, עפראוון דעם מענטש, באשטעטיגן די ווייב אדער דעם מאן אלס מיין ווייב און אלס מיין מאן, כמות שהיא, גייט נישט זיין א גוטע קשר, ס'איז נישט שייך א גוטע קשר ווען ס'פעלט די עפראוועל, ס'פעלט די עקסעפטענס, וואס איז נישט אזא מין סארט עקסעפטענס ווי מ'נעמט אן די ארדער די דעליווערי און מ'איז מאכט שלום מיט די מצב און אקעי זאל זיין אזוי, מ'נעמט עס אן און מ'זאגט דאס איז מיינס, ווילאנג ס'איז נישט דא די עפראוועל ווי יא, באשטעטיגט, קאנפירמד, עפרישיעט, דאס איז מיין גליקליכע ווייב, איך בין גליקליך צו האבן דאס פאר א ווייב, אדער איך בין גליקליך צו האבן דאס פאר א מאן, איז נישט דא קיין קשר, ס'איז דא א ריחוק, די הערצער זענען נישט קאנעקטעד, ס'איז נישט שייך קיין קאנעקשאן אין צוויי הערצער וואס ס'פעלט דארט די רצון, ס'פעלט דארט די בחירה, די טשויס, דאס איז וואס איך וויל, ס'איז פשוט נישט שייך. ווען איינער געפינט זיך אין אזא מצב אז מען פילט ווי מען איז אריינגעפאלן, נישט דאס וואס מען האט געוואלט, נישט דאס וואס מען האט ערווארטעט, מען האט געטראכט פון עפעס אנדערש, מען האט זיך איינגערעדט עפעס אנדערש, וויל איך פרעגן א שאלה, וואס האלטסטו, א מיידל פון א ספרדישע משפחה קען האבן א גוטע חיי נישואין און א גוטע קשר מיט א אינגערמאן פון אשכנזישע משפחה? אדער פארקערט, אז א ספרדישע איד קען האבן א גוטע קשר מיט א אשכנזישע מיידל? די ענטפער איז זיכער אז יא, ווייל ווען מען איז פון דערווייטענס קען מען פארשטיין וויאזוי אפילו צוויי אזוי אנדערשדיגע משפחות, יעדע פרט איז אנדערש, פון די הלכות וואס מען פירט זיך, פון די התנהגות און די לבוש, פון די עסן וואס מען עסט, פון די רעסעפיס וואס מען מאכט און פון די צוגאנג צו לעבן אסאך זאכן איז זייער אנדערש, דאך אויב זיי ווילן לעבן צוזאמען, אויב דאס איז וואס זיי ווילן, קענען זיי זיך טרעפן א וועג וויאזוי אויסצוארבעטן אלע שוועריגקייטן און ס'זאל זיין שלום בית, ס'זאל זיין צווישן זיי שלום בית. ממילא אונז אלע ווען מען רעדט אשכנזים מיט אשכנזים, חסידים מיט חסידים, די קהילה מיט די קהילה, די זעלבע קהילה, און ס'איז נאר דא א משפחה אביסל מער פרומער, א טראפ ווייניגער פרומער, א טראפ מער ערנסט, א טראפ ווייניגער ערנסט, א טראפ מער געשמאק און רעדעדיג, א טראפ ווייניגער רעדעדיג, מער ווארעמקייט, ווייניגער ווארעמקייט, מער ברייטקייט, ווייניגער ברייטקייט, איז אויב וויל מען. האבן דא א קשר, קען מען האבן א קשר, אבער ווילאנג מען וויל נישט, ווילאנג דאס איז נישט די פלאץ, מען איז נאר אין די פלאץ פון פארביטערטקייט און דיסעפוינטמענט, זעט מען כאילו בעצם איז דאס נישט פאסיג פאר מיר, דאס איז נישט דאס וואס איך האב געוואלט, דאס איז נישט פאסיג פאר מיר, און שוין, וואס זאל איך טון, דער אייבערשטער פירט די וועלט, און דא בין איך, און אלס אידן און אלס פרומע אידן זענען מיר אונז זייער גוט און. זיך מייאש זיין און אויפגעבן און גלייבן אז אלעס איז פון אייבערשטן, אבער פון דעם ווערט נאכנישט קיין עפראוועל, און פון דעם ווערט נאכנישט דער קשר וואס די ספרדישע מיט די אשכנזישע האבן געמאכט אונז האבן פריער גערעדט, כדי צו האבן א קשר, כדי צו קענען איבערקומען די אבסטיקלס, כדי צו קענען איבערקומען די אנדערשקייטן, דארף זיין א בחירה, א רצון, און אויב איז דא א רצון, אויב איז דא א עפראוועל, אויב איז דא א עקסעפטענס, וואס איז מער ווי סתם אננעמען די דעליווערי די וואס מען וויל נישט און אויפ... זיין אזוי בדיעבד נעם איך עס אן, נאר אננעמען עפרואוון דאס איז מיין ווייב וואס איך גיי לעבן פאר די נעקסטע הונדערט יאר מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אדער פאר די נעקסטע זעכציג וויפיל ווי מען האלט אין לעבן, דאס איז מיין באשערטע מצא אישה מצא טוב, אויב טוט מען נישט דאס. העט מען טאקע נישט קענען איבערקומען די אנדערשקייטן און די דיסעפוינטמענט און די ייאוש, ער וועט טאקע זיין דארט און מען וועט גלייבן אז ס'איז פונעם אייבערשטן, אבער א קשר, א גוטע קשר, וועט נישט קענען ארויסקומען פון דעם. איך זאג איז אז ייאוש איז פאסיג ווען ס'קומט צו א קשר, ווייל א חלק פון דעם איז ייאוש, א מאן וואס האט געמיינט עפעס אנדערש, געב אויף, דו דארפסט אויפגעבן, יא, ס'איז טאקע פאסיג, אבער בלייב נישט ביי ייאוש. מיט יאוש אליינס העסטו נישט קענען האבן קיין קשר, דו מוזט דיך קענען רוקן צו די נעקסטע סטעפ, דו מוזט דיך קענען רוקן צו א פלאץ פון אויפנעמען און זיך פרייען צו האבן די פרוי פאר דיין ווייב. איך האב געגעבן א עצה וואס איך האב אמאל געהערט פון א גרויסער רעדנער געזאגט, אז פארן חתונה האבן מענטשן ליסטס, וואס איך וואלט געוואלט האבן פון די משפחה, אזויפיל געלט, אזויפיל קינדער, אזויפיל כבוד, אזויפיל חסידישקייט, אזויפיל באבאטישקייט, פונקטליך יעדער אויף זיין מצב. נאכן חתונה זעהט מען וואס מען האט נישט, האט יענער געזאגט, נאכן חתונה זאל מען מאכן א נייע ליסט, שרייב אפ אלעס וואס דו האסט יא, אזויפיל געטריישאפט, אזויפיל געלונגענקייט, אזויפיל שיינקייט, אזויפיל געשמאקייט, אזויפיל זיסקייט, אזויפיל ערליכקייט, אלעס וואס דו האסט, אלעס וואס דו האסט, שרייב אויף, מאך דיך א נייע ליסט, א ליסט פון נאכן חתונה, דאס העלפט צו קענען מאכן. א עפראוועל פראסעס צו קענען אנקומען צו עקסעפטענס, און טאקע נישט יעדער קען אנקומען דערצו און מען דארף האבן פריוואטע העלפ אויף דעם, און אפשר ווער ס'איז נאכנישט קיין מעמבער קען אז מען ווערט א מעמבער קען מען דארט הערן אסאך טיפס און טולס וויאזוי צו קענען אנקומען צו דעם, אבער די פוינט איז מיט יאוש אליינס קען מען נישט אנקומען צו א גוטע קשר. איך בין מסיים דעם אכט און ניינציגסטע שיעור. און ווינטש אז יעדער איינער זאל קענען אנקומען צו עקסעפטענס און עפראוועל יעצט אין די יום טוב טעג איז מען אסאך אינדערהיים און מען זאל קענען חזר'ן און געדענקען דער אייבשטער האט דיך צוזאם געברענגט מיט דעם בת זוג, בן זוג, מיט דיין ווייב, מיט דיין מאן, טרעף די מעלות און זיי דיך מתבונן אין דעם און זיי מחליט אז דאס איז מיין בן זוג, דאס איז מיין בת זוג, עפראוו אלע חלקים וואס זענען דא, קוק אוועק. פרוביר אוועקצוקוקן אויף די חסרונות, אבער דער עיקר איז עפראוו, דאס איז מיין ווייב, בלייב נישט נאר אין יש, און זאלסט האבן א פרייליכן כשר'ן יום טוב און א געשמאקע שלום בית'דיגע לעבן.